היינט האלטן מיר אונז ביי די דריטע אקט פון די מבול, אויב מען געדענקען די ערשטע אקט איז געווען די אייבערשטער איז מחליט צו מאכן א מבול און ער זאגט פאר נח, צווייטע אקט, צווייטע פרק איז געווען די אייבערשטער מאכט טאקע די מבול און ער זאגט פאר נח אריינצוגיין אין די תיבה און די מבול הייבט זיך אן, יעצט האלט מען שוין געווען די מבול בעצם ס'האט זיך שוין געענדיגט וימח וימח את כל היקום, האט זיך געענדיגט די גאנצע חורבן פון די מבול און גייט זיך אנהייבן די מבול צו ענדיגן, אזוי ווי אין יעדע פון די פריערדיגע סטעידזשעס האבן אונז געלערנט, ס'דא צוויי לעוועלס, איינס וואס געשעט ביי גאט ווי די אייבערשטער טראכט ווי ער זאגט פאר זיך, און די צווייטע וואס ער זאגט פאר נח, איז דא אויך דא די צוויי לעוועלס און ס'איז זייער אינטערעסאנט צו זען. ערשטע זאך איז ויזכר אלהים את נח, די אייבערשטער האט געדענקט נח, ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים, ס'האט זיך אנגעהויבן צוביסלעך צו טרוקענען, ס'האט אראפ גיין די וואסער, האט נח געוואוסט וועגן דעם? ניין ער האט נישט געוואוסט, האט ער געוואוסט ויזכר אלהים? ער איז טאקע געווען א נביא אבער ער האט נישט געוואוסט. אזוי ווי עס שטייט ביי די אין יציאת מצרים אין פרשת שמות גיין אונז זעהן וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים איז דא ויזכר די אידן האבן אבער גארנישט באמערקט ביז זיי האבן באמערקט האט גענומען א לאנגע צייט די זעלבע זאך דא וויאזוי ווייס איך אז עס האט גענומען א צייט פאר נח צו באמערקן בפירוש'ע מעשה גאנצע מעשה מקץ ארבעים יום אפילו נאך די תיבה האט זיך אראפגעזעצט האט נח געזוכט א צו זעהן וואס גייט פאר, געשיקט א עורב, געשיקט א יונה, ס'דא א גאנצע פרשה וויאזוי נח האט אויסגעפונען אז די מבול האט געסטאפט, די מבול האט געסטאפט הייסט מצד די אייבערשטער מצד די עולם העליון מצד די אייבערשטער'ס מחשבה האט ער געסטאפט, טאקע טאקע אנהייבן אראפצוגאנגען די וואסער און צוביסלעך איז געגאנגען אראפ ביז חודש השביעי ביז די חודש העשירי און אזוי ווייטער און נח האט זיך זיין אייגענע סדר וויאזוי אויסצוגעפונען דאס וואס געשעהט אין הימל וואס די אייבערשטער איז מחליט און דאס וואס אונז באמערקן איז דא אין דעם א סדר אינצווישן. און אין דעם איז טאקע דא א דריטע לעוועל, וואס מען קען זען בפירוש דא, אינמיטן פרק וידבר אלהים אל נח לאמר צא מן התיבה, דאס הייסט, ער האט אליינס מגלה געווען אז די מבול האט זיך געענדיגט, און למעשה זעט אויס אז נאכנישט גענוג קלאר, עס איז נאכנישט קיין מצוה, ער ווייסט אז ס'ענדיגט די מבול אבער די אייבערשטער האט אים געזאגט אריינצוגיין אין די תיבה, האט אים געזאגט ארויסצוגיין, יעצט האט ער אים געזאגט ארויסצוגיין, דאס איז די לעוועל אזוי מיר זען פריער, ויאמר אלהים בליבו, די אייבערשטער זאגט אין זיין הארץ, נאכדעם וואס ער זאגט ויאמר אלהים ה' לנח, זעלבע זאך דא, ויזכור אלהים איז כאילו בליבו, און וידבר אלהים אל נח, דאס טעקסט זאגט קלאר, און אינצווישן איז דא די גאנצע שלב וואס מען זעט א אינטערעסאנטע זאך, מען קען עס רופן די איתערותא דלתתא, נח האט אליינס געדארפט אויספיגערען מיט די יונה און די עורב אז די מבול האט זיך טאקע געסטאפט. אין די פרק זענען ווייטער דא פארשידענע דעיטס וואס איז כדאי צו געדענקען, ערשטע דעיט איז נאכאמאל אזוי ווי מען האט געלערנט פריער, וויפיל צייט האט גענומען די מבול, שטייט אויך א שטיקל סתירה וואס מען דארף צוזאמשטעלן, שטייט מקצה חמשים ומאת יום ויחסרו המים, נאכדעם שטייט הלוך וחסור עד החודש העשירי, דארף מען פארשטיין, שפעטער שטייט ויהי מקץ ארבעים יום, סאו ס'איז מקץ חמשים ומאת יום אדער מקץ ארבעים יום, די חמשים ומאת יום זענען די זעלבע פון פריער אדער ס'איז נאך חמשים ומאת יום, מ'קען מאכן פארשידענע חשבונות אין די מפרשים, דאס איז חשבון נאמבער וואן וואס אזוי ווי מיר זעען פריער הונדרעט און פופציג אדער פערציג טעג. צווייטע נאמבער וואס מ'האט געזען וואס איז א חלק פון דעם איז געווען שבעת ימים, זיבן זיבן טעג האט די אייבערשטער געווארט ביז ס'זאל געשען די מבול, לימים עוד שבעה, אויך דא, נח האט געווארט זיבן טעג ויחל עוד שבעת ימים אחרים, געשיקט די יונה נאך צוויי דריי מאל פון שבעת ימים. נאכדעם האבן אונז די תאריך, די דעיט, וועלכע צייט איז געשען די מעשה, אונז האבן געלערנט פריער אז די מבול האט זיך אנגעהויבן בחודש השני אין די זיבעצנסטע טאג, ווען האט זיך עס געסטאפט? האבן אונז דא נאך אפאר דעיטס, אפאר לעוועלס פון זיך צו סטאפן, האט גענומען מער צייט ווי זיך אנצוהייבן. בחודש השביעי, דאס הייסט זעקס חדשים שפעטער, בשבעה עשר יום, נישט ב, אזוי ווי עס איז פריער געווען, ממש זעקס חדשים שפעטער, האט זיך אראפגעגאנגען די תיבה אויף הר אררט, ס'איז זעקס חדשים פונקטליך פון ווען ס'האט זיך אנגעהויבן. און שפעטער האבן אונז נאך צוויי דעיטס, בראשון באחד לחודש, נאך א יאר שפעטער, דאס הייסט פריער איז געווען די זעקס הונדערטסטע יאר פון נח, יעצט איז די זעקס הונדערט און איינסטיגע יאר פון נח, דעמאלטס חרבו המים, איז געווארן טרוקן, נאכדעם בחודש השני בשבעה ועשרים יום יבשה הארץ, סאו די גאנצע זאך האבן אונז צוויי זעקס חדשים'דיגע תקופות, איינס ביז ותנח התיבה וואס איז געווען זיבעצנסטע טאג לחודש השביעי, נאכדעם ביי די ערשטע טאג פון די חודש הראשון נעקסטע חודש הראשון הייסט עס איז געווארן אויסגעטריקענט די וועלט און שפעטער ביי צווייטע חודש ביום כ"ז דאס הייסט א יאר מיט צען טעג יא די י"ז בחודש השני האט זיך אנגעהויבען כ"ז אין חודש שני האט זיך עס געענדיגט לכאורה מיינט דאס פשוט אז שנת החמה שנת הלבנה איז דאך קלענער פון שנת החמה צען אדער עלף טעג איז דא האט מען א גאנצע יאר איז געווען די מבול און די דריטע יאר איז פארשטייט זיך די זעלבע וואס האבן יעצט געזאגט ווי לאנג וועלכע יאר פון נח איז געווען ס'האט זיך אנגעהויבען די זעקס הונדערטסטע יאר פון נח האט זיך געענדיגט אין די זעקס הונדערט און איינסטיגע יאר וואס נח איז געווען. די לעצטע זאך וואס די פרק ענדיגט זיך און די המשך פון דעם איז די נעקסטע פרק איז די קרבנות וואס נח ברענגט. דא איז אויך דא די צוויי לעוועלס ויאמר ה' אל לבו, אייבערשטער האט געהערט וירח ה' את ריח הניחוח ויאמר אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה, דאס הייסט פריער האט ער געזאגט וירא ה' כי יצר לב האדם רע מנעוריו האט ער געוואלט חרוב מאכן די וועלט, יעצט פאר די זעלבע סיבה נאך ס'איז געווען קרבנות האט ער געזאגט לא אוסיף, און ער האט געזאגט עוד כל ימי הארץ דאס איז אלץ געווען אייבערשטער האט געזאגט בלבו, שפעטער די נעקסטע פרק איז ויברך אלקים את נח די אייבערשטער זאגט פאר נח דאס איז לכאורה די תשובה פאר נח'ס קרבן פון דעם קען מען לכאורה לערנען אז א קרבן אדער וירח השם את ריח הניחוח דאס איז א זאך וואס רירט אן כביכול מחשבת השם די אייבערשטער אליינס און פאר ער זאגט פאר נח האט ער געזאגט פאר זיך האט ער גערעדט צו זיך שפעטער האט ער מסביר געווען פאר נח וואס ער האט אים געדארפט מסביר זיין לפי דרכו וואס דאס איז די נעקסטע פרק.